מען דערציילט בנוגע צו די מימרים פון די מיטעלע רעבן אז די מיטעלע רעבע פלעגט זאגן מאמרי חסידות בהרחבה גדולה בפרט ביחס צו די מימרים פון זיין טאטן די מימרים פון דעם אלטען רעבן איז לפי ערך די מימרים פון דעם אלטען רעבן איז געווען די מימרים פון מיטעלע רעבן גאר בהרחבה בהרחבה גדולה ביותר ביז אז פון א קורצער ווארט אדער פון איין סעיף אדער פון איין עמוד פון א מאמר פון דעם אלטן רעבן איז די זעלבע עניינים דער מיטעלע רבי ווי ער איז דאס מבאר איז קען דאס זיין אמאל אין צענדליגע אדער הונדערטע עמודים אין חסידות מיט ביאורים משלים און הסברים ביז מען האט געזאגט ביי חסידים די רביים האבן עס געזאגט אויכעט אז די חילוק צווישן די מאמרים פון דעם אלטן רעבן און די מאמרים פון מיטעלע רעבן אז דער אלטער רבי, דאס איז על דרך דער ענין פון חכמה, און דער מיטעלער רבי איז דאס דער ענין פון בינה. עס איז מבואר אין חסידות דער חילוק צווישן חכמה און בינה, אז חכמה איז דאס א נקודה, ברק המבריק, א קורצע נקודה, יא, וואס דארטן געפינט זיך א ריבוי אור, אבער אין ווייניג אותיות. כח הבינה, דאס איז דער כח פון הבנה והשגה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא אויכעט, דארף מבאר זיין און מסביר זיין די נקודת החכמה מיט ריבוי הסברים און ביאורים לאורך ולעומק ולרוחב. און דאס איז געווען דער ענין פון דעם מיטעלע רעבן, דער ענין פון רחובות הנהר ווי מען פלעגט זאגן, אז דער רחובות הנהר איז על דרך ווי מען געפינט ביי א מעיין, אז ס'איז דא א נקודה פון א מעיין, יא, וואס דארטן גייט טיפין טיפין, פון דעם מעיין גייט ווייניג וואסער מיט א נקודה, שפעטער בשעת עס קומט ארויס פון דעם מעיין ווערט פון דעם א נהר א טייך, איז דער נהר ווערט מתפשט בהרחבה גדולה וריבוי מים, און דאס איז אלץ נעמט זיך פון איין נקודה, על דרך זה איז געווען דער יחס דער אופן פון אמירת חסידות פון דעם מיטעלע רעבן לגבי דעם אלטן רעבן. ביי חסידים דערציילט מען, דער רבי האט עס אמאל דערציילט ביי א פארברענגען אויכעט, אז ס'איז געווען אין די התחלת הנשיאות פון דעם מיטעלע רעבן, נאך די הסתלקות פון דעם אלטן רעבן איז געווען די התחלת הנשיאות פון דעם מיטעלע רעבן און ער האט אנגעהויבן מיט זיין מיט זיין דרך פון זאגן חסידות בהרחבה ובשופי ער פלעגט זאגן א ריבוי חסידות יעדע מאמר פלעגט נעמען כמה שעות און ער פלעגט קענען זאגן עטליכע מימרים אמאל אויף איין אויף איין אין איין שבת אדער אין איין יום טוב פלעגט ער קענען זאגן כמה וכמה מימרים ס'האט זיך געגאסן חסידות איז געווען אמאל א צייט געווען אמאל א ס'איז געווען אין א יום טוב ס'איז געקומען צו גיין אסאך חסידים דאכט זיך מיר געווען שבועות אויב איך מאך נישט קיין טעות איז געווען אז דער מיטעלער רבי האט געזאגט א מימר חסידות בהרחבה גדולה און בשעת מ'האט געענדיגט דעם מאמר חסידים אויפגעשטאנען אז זיי גייען מאכן קידוש אז זיי גייען אהיים ווי מ'האט נאר אנגעהויבן זיך יעדער איינער גיין לדרכו איז אנגעקומען א הודעה דורכן גבאי אז מען גייט זאגן ווייטער חסידות, און דער מיטעלער רבי איז ארויסגעגאנגען זאגן נאך א מאמר, און נאכן צווייטן מאמר איז קוים זיך אפגעשטאנען איז ווייטער געקומען א איז געווען א דריטער מאמר, און אזוי האט זיך געגאסן חסידות, און דעמאלט געווען איינער פון די גרויסע חסידים איז געווען דער חסיד ר' אייזיק האמלער, וואס ער איז דאך געווען פון די גרויסע חסידים נאך ביי דעם אלטן רבי'ן. די חסידים הראשונים, און ער איז געווען האט געזען ס'האט זיך אזוי אזוי פיל אזא ריבוי חסידות, און ער איז געווען דעמאלטס ביי דעם ביי דעם מיטעלן רבי'ן, און ער האט געזען אז ס'גיסט זיך אזוי פיל חסידות, איז אינמיטן האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, און ער איז געגאנגען געלאפן צו דעם צמח צדק, צמח צדק איז געווען דעם מיטעלן רבי'נס אן איידים, און דעם אלטן רבי'נס אן אייניקל, אבער ער איז דעמאלט נישט אריינגעגאנגען הערן חסידות. ער איז געווען געזעצן ביי זיך איז ר' אייזיק געלאפן צו אים און ער האט געזאגט ווי איז געווען דער לשון אבער ער האט געזאגט ס'גיסט זיך חסידות פארוואס קומט איר נישט הערן גיסט זיך אלקות האט דער צמח צדק אים געזאגט אז ער האט מורא אפשר פון דעם ריבוי ה פון דעם ריבוי ההתפשטות פון דעם ריבוי ההתרחבות וואס דער מיטעלער רבי זאגט אין חסידות וועט זיך פארלירן א ווארט פון דעם זיידן, דאס הייסט אז דער צמח צדק איז דאך געווען א סיי א אייניקל און סיי א תלמיד מקושר פון דעם פון זיין זיידן פון דעם אלטן רבי'ן, און ער האט געהערט חסידות פונעם אלטן רבי'ן צענדליגע יארן, און ער האט מקפיד געווען אויף יעדע ווארט פון לשון הרב, ער האט מורא געהאט אז פון דעם ריבוי האריכות און דעם ריבוי ההרחבה פון די רחובות הנהר פון דעם מיטעלן רבי'ן, עס קען זיך אמאל פארלירן א ווארט פון דעם זיידן פון די תורה פון דעם אלטן רבי'ן דער ווארט איז אנגעקומען צו דעם מיטעלן רבי'ן דער מיטעלער רבי האט זיך דערוואוסט פון דעם האט ער געזאגט אויב אזוי וועט ער נישט זאגן קיין חסידות פאר א פאר שעה איז דער מיטעלער רבי געזאגט אז ער וועט נישט זאגן קיין חסידות ווייל ער האט זיך עס איז ביי אים געווען א עס איז ביי אים געווארן א ספק אפשר טאקע איז עס פארלירט זיך א ווארט פון דעם פון פון פון דעם מיטעל רעבנס טאטן פון דעם אלטן רעבן נאך א משך זמן איז ער צוריק ארויס געגאנגען זאגן חסידות און בהיות אז עס און בהיות אז ווי ס'ווייזט אויס האט זיך געמאכט ביי זיך דעם חשבון און געקומען צו א מסקנה אז הגם ער זאגט חסידות בריבוי ובשופי פונדעסטוועגן איז ווערט נישט פארלארן קיין איין ווארט פון די תורה פון זיין טאטן פון דעם אלטן רעבן וואס דאס איז געווען בכללות האט מען געזען די חילוק צווישן די חסידות פון דעם אלטן רעבן און פון דעם מיטעלע רעבן אז ביי יעדן איינעם איז געווען זיין אופן האמירה פון אמירת חסידות און ביז ווי מען געפינט דאס אויכעט אין די נעמען פון זייערע ספרים ווי עס איז ידוע דער אלטן רעבנס ספר חסידות דעם ערשטן ספר חסידות וואס ער האט געדרוקט פון די מאמרים וואס האט וואס מען האט געדרוקט וואס נישט ער האט געדרוקט דער צמח צדק האט געדרוקט פון דעם זיידן פון דעם אלטן רעבן די מאמרי חסידות וואס איז דער ספר תורה אור? אזוי הייסט דער ספר המאמרים פון דעם אלטן רעבן, תורה אור דער ערשטער ספר, און פון דעם מיטעלע רעבן, זיינע ספרי חסידות איז דא דער ספר אמרי בינה, וואס די חילוק צווישן אור און בינה, ווי דער רבי'ס טאטע ר' לייוויק האט מבאר געווען אז חכמה ווערט אנגערופן אור, ווי מיר האבן געזאגט חכמה איז א ברק המבריק, דאס איז א נקודה פון ליכטיגקייט וואס שיינט און לייכט מלמעלה למטה, אבער עס קומט ווי א בליץ, ווי א ברק המבריק א נקודה, און על דרך זה זעט מען אין דעם תורה פונעם אלטן רעבן אז עס איז מלא אור, דערפאר הייסט דאס תורה אור ווייל דאס גייט אויף ספירת החכמה, מה שאין כן ביי דעם מיטעלע רעבן, ביי אים איז געווען דער ענין פון בינה, דערפאר זיין ספר ווערט אנגערופן אמרי בינה, וואס ער איז מבאר די עניינים פון טאטן זיינע פון דעם אלטן רעבן באופן פון בינה הבנה והשגה פון רחובות הנהר אין די טעג וואס מיר געפינען זיך איצטער אין דעם זמן פון פרשת ויצא געפינען מיר אויכעט די טעג פון די גאולה פון דעם מיטעלע רעבן און דערנאך די גאולה פון דעם אלטן רעבן די גאולה פון דעם מיטעלע רעבן איז אין י' כסלו די גאולה פון דעם אלטן רעבן איז אין דעם חג הגאולה י"ט כסלו וואס איז די גאולה פון די צוויי צדיקים דער ענין הגאולה איז דאך ווי ס'איז ידוע ווי ס'איז מבואר אז די גאולה וואס איז געווען ביי די רבותינו נשיאינו דאס וואס ביי זיי איז געווען דער ענין פון זיין אין מאסר זיין אין תפיסה שפעטער זענען ארויס פון תפיסה איז ווי דער רבי רש"ב האט מבאר געווען אז דאס איז א ענין פון הזית כשכותשים אותו מוציא שמנו אז דורך דעם וואס ביי זיי איז געווען דער דער דער דער קושי מאסר דער קיטרוג דער מאסר מיט די יסורי המאסר האט דאס האט ארויסגעברענגט ביי זיי דעם שמן דעם פנימיות התורה די התגלות פון פנימיות התורה פון תורת החסידות ביי יעדער איינער לפי עניינו ביי דעם אלטן רעבן אין י"ט כסלו דער גילוי פון פנימיות התורה תורת חב"ד וואס איז נתגלה געווארן דורך דעם אלטן רעבן אין י"ט כסלו, און שפעטער א דור נאכדעם ביי דעם מיטעלע רעבן, בשעת ס'איז געווען זיין גאולה, די גאולה פון י' כסלו, וואס דאס האט צו טון מיט דעם רחובות הנהר און דעם אופן המיוחד פון פון זיין התפשטות החסידות, וואס מיט דעם ווערט פארענטפערט וואס מען פרעגט, לכאורה, וויבאלד עס איז שוין דאך געווען א קיטרוג. כידוע אז דער גאנצער ענין המאסר, ווי ס'איז מבואר אין וואס די רבותינו נשיאינו האבן אליין מבאר געווען, אז עס איז געווען א קיטרוג למעלה, אויף דעם ענין התגלות החסידות צו די וועלט איז גרייט צו די התגלות החסידות אויף דעם איז געווען דער קיטרוג און בשעת ס'איז געקומען צו גיין י"ט כסלו און דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען לחירות איז דאס געווען א באווייז הוראה מלמעלה אז ס'נתבטל געווארן דער קיטרוג און ס'געגעבן געווארן רשות ער זאל קענען מפרסם זיין חסידות וכידוע ווי ס'מסופר אין די סיפורי רבותינו נשיאינו אז דער הייליגער בעל שם טוב מיט דעם מעזריטשער מגיד זענען געקומען באזוכן דעם אלטן רעבן במאסרו און ער האט זיי געפרעגט, וואס איז דער טעם פארוואס זיץ איך אין תפיסה, און זיי האבן אים געזאגט, אז דאס איז מצד הקיטרוג, אויף דעם ענין פון התפשטות החסידות וואס ער איז אזויפיל מפרסם חסידות בריבוי ובשופי בהסברה, האט דער אלטער רבי געפרעגט צו ער זאל מפסיק זיין, האט אים דער בעל שם טוב געזאגט, נישט נאר ער זאל נישט מפסיק זיין, נאר אדרבה, ער זאל נאך מוסיף זיין, נאך מתפשט זיין ביתר שאת וביתר עוז. איז קומט דאך אויס אז י"ט כסלו איז אראפגעגאנגען דער קטרוג און ס'איז געגעבן געווארן די רשות אויף קענען מפרסם זיין חסידות בריבוי ובשופי, פארוואס האט געדארפט זיין נאכאמאל א מאסר און נאכאמאל א קטרוג ביי די מיטעלע רעבן? נאר דער ענטפער אויף דעם איז וויבאלד אז דאס איז געווען א נייער אופן אין גילוי החסידות. די שבירת הקטרוג וואס איז געווען ביי דעם מיטעל אלטן רעבן דאס איז געווען אויף דעם אופן אמירת חסידות ווי ס'איז געווען ביי דעם אלטן רעבן וואס איז געווען באופן לפי ערך אופן פון על כל פנים בקיצור, נקודות פון אור און פון חכמה, בשעת ס'איז געקומען דער מיטעלער רבי און ביי אים איז געווען דער ליב די הפצת החסידות באופן של רחובות הנהר איז געווארן א נייער קיטרוג, און בשעת ס'איז געווען דער ביטול הקיטרוג דורך דעם יום טוב פון י' כסלו איז במילא איז געגעבן געווארן די רשות אויף מפרסם זיין חסידות באופן של רחובות הנהר בהתפשטות בהתרחבות עד בלי די. וואס די צוויי אופנים אין התגלות החסידות איז דאס א ענין בהשגחה פרטית פארבונדן עכט מיט די פרשת השבוע וואס די פרשה פון ויצא ליינט מען דעם פסוקים פון יעקב אבינו ווי ער איז אראפגעגאנגען אין חרן און דארטן געפינט מען דעם פסוק ושבתי בשלום אל בית אבי דער וואס יעקב אבינו בעט אז זיין גאולה זאל זיין אין אן אופן פון ושבתי בשלום אל בית אבי יעקב אבינו האט אויך געהאט א ענין של גלות און מאסר, דאס הייסט אז יעקב אבינו האט געדארפט ארויסגיין פון באר שבע, פון די שטוב פון זיין טאטן, פון די שטוב פון באר שבע פון אברהם, באר שבע דיצחק, זייענדיג אין ארץ ישראל, אין תכלית העילוי, און האט געדארפט אראפגיין אין חרנה, חרון אף של מקום בעולם, און זיין ביי לבן לבן הארמי, מיט די אלע ענינים ווי די פרשה דערציילט וויפיל ער האט אים פארדרייט און ער האט אים פארשווינדלט. די אלע ענינים געווען ביי לבן און דאס איז געווען די ירידה פון יעקב אבינו בבית לבן און די ירידה פון יעקב אבינו בבית לבן בעט יעקב אבינו וואס בעט ער ושבתי בשלום אל בית אבי אז ער זאל קענען צוריקגיין בשלום אל בית אבי וואס דער בקשה פון ושבתי בשלום איז דאס בדוגמה וואס מען געפינט סיי ביי דעם אלטן רבין און סיי ביי דעם מיטעלן רבין דער ענין פון פדה בשלום נפשי וואס ס'איז געווען די זעלבע בקשה און די בקשה איז דורכגעפירט געווארן, כידוע די סיפורים וואס חסידים דערציילן וואס די רביים האבן דערציילט, אז סיי ביי דעם אלטן רבין, דער אלטער רבי אליין שרייבט במכתביו, אז בשעת ער האט געזאגט תהילים אויפן פסוק פדה בשלום נפשי, יא, וואס יעמאלט האט ער געזאגט תהילים, ס'איז געווען יום שלישי, יו"ד ט' כסלו איז דאך געווען יום שלישי בשבוע, און דער ספר תהילים איז דאך מחולק לימים, און בשעת ס'איז געווען זמני גזירות, זמנים קשים, איז געווען דער מנהג צו זאגן דעם חלוקת התהילים לפי סדר הימים ימות השבוע, נישט נאר ימות החודש, האט דער אלטער רבי געזאגט דעם קאפיטל דעם פון יום שלישי, און צווישן זיי איז דא דער קאפיטל נ ה, און דארטן איז דא דער פסוק פדה בשלום נפשי מקרוב לי כי ברבים היו עמדי. און דער אלטער רבי שרייבט אין דעם בריוו וואס ער האט געשריבן צו רבי לוי יצחק בארדיטשעווער און צו רבי ברוך מעזשיבוזשער אז בשעת קראתי בספר תהילים און איך בין געקומען צום פסוק פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו איז יצאתי בשלום מהוי' שלום דאס איז געווען דער גאולה פון דעם אלטן רבי ביי דעם פסוק בדוגמא צו יעקב אבינו וואס האט געבעטן דעם ושבתי בשלום על דרך זה ביי דעם מיטעלער רבי די גאולה פון מיטעלער רבי איז דאך געווען י' כסלו וואס י' כסלו אין ימי השבוע אין ימי החודש איז דער יום התהילים, לפי מי מספר אז מען זאגט דעם תהילים לפי ימי החודש איז דער יום התהילים פון י' קומט אויס אויך אין קאפיטל נ ה פדה בשלום נפשי, וואס ס'ברענגט זיך טאקע אין סיפורי חסידים אין בית רבי אז אזוי איז געווען ביי דעם מיטעלע רעבן אז ער האט געזאגט דעם קאפיטל דעם פדה בשלום און ס'איז געקומען די גאולה. איז זעט מען אז ביי די סיי ביי דעם אלטן רעבן סיי ביי דעם מיטעלע רעבן איז דער גאולה פארבונדן מיט דעם ענין פון פדה בשלום. און על דרך זה יעקב אבינו בעט ושבתי בשלום אל בית אבי איז אינטערעסאנט אז אין די ביאורים פון דעם אלטן רעבן אויף דעם פסוק אין תורה אור פרשת ויצא דער מאמר ושבתי בשלום על דרך זה אין דעם מיטעלע רעבן אין זיין ספר תורת חיים איז דא אריכות דעם זעלבע מאמר מיט הרחבה גדולה וואס דארטן ברענגען זיי אז דער לשון פון יעקב אבינו ושבתי בשלום איז דער בשלום איז דאס על דרך ווי ב' שלום

די צוויי אופנים פון שלום, שלום מלמעלה למטה, שלום מלמטה למעלה. איז וואס איז די צוויי ענינים פון שלום, ווי איז דאס פארבונדן מיט די צוויי ענינים דער אופן פון גילוי החסידות פון דעם אלטן רעבן און דער אופן פון גילוי החסידות וואס איז געווען ביי דעם מיטעלע רעבן. וואס אויף דעם איז דא א ביאור נפלא פון דעם רעבן וואס ער האט מבאר געווען אין א פארברענגען פון י' כסלו האט ער געגעבן צו פארשטיין, י' כסלו, יא עס איז געווען אין די תשמ ה, תשמ ו, אריכות הביאור אין דעם, יא, אין די צוויי, אין די, וואס איז דער חילוק צווישן דעם פדה בשלום נפשי וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן, און דער פדה בשלום נפשי וואס איז געווען ביי דעם מיטעלע רעבן, דער שלום מלמעלה למטה און דער שלום מלמטה למעלה, וואס דאס איז פארבונדן מיט דער אופן אמירת חסידות וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן, לגבי דעם אופן אמירת חסידות וואס איז געווען ביי דעם מיטעלע רעבן. ובהקדם וואס מען געפינט אין מנהג העולם אז בשעת צוויי אידן טרעפן זיך זאגט איינער צו דעם אנדערן שלום עליכם און דער צווייטער ענטפערט אים עליכם שלום על דרך זה דאס אין נוסח וואס מען זאגט אין קידוש לבנה יא איז דער מנהג וואס דאס ברענגט זיך אין די סידורים אז מען זאגט שלום עליכם און מען ענטפערט עליכם שלום עליכם השלום וואס דער מקור פון דעם ענין ס'רעדט זיך דא כמה וכמה ביאורים יא, ביז די ווי די וועלט זאגט אמרי אינשי אז דאס איז א ענין פון איפכא מסתברא, א איד א אידישע קאפ, אז א איד איינער זאגט אים א זאך איז די טבע פון א אידן אז ער דארף זאגן פארקערט, זאגט ער אים שלום עליכם ענטפערט ער אים עליכם שלום, אבער כמובן אז אין דעם איז פאראן דברים עמוקים, עס איז מבואר כמה וכמה ביאורים אין דעם נוסח פארוואס זאגט מען שלום עליכם עליכם השלום, אבער דא וועט מען גאר זאגן דעם ביאור ווי דאס איז. און און לפי המבואר אין דעם ענין וואס מען רעדט אין חסידות אין די ביאורים פון ושבתי בשלום און די מימורים פון פדה בשלום אז מען זאגט שלום עליכם און עליכם שלום וואס דער ענין פון שלום עליכם און עליכם שלום איז אז בשעת שלום איז דאך שמו של הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא נקרא שלום בשעת א איד טרעפט זיך מיט נאך א אידן דער תכלית פון א אידן אויף דער וועלט איז דאך מאכן פון וועלט אז וועלט זאל ווערן א דירה פאר דעם אייבערשטן, די וועלט איז דאך א רשות הרבים, די מציאות פון וועלט איז רשות הרבים, א וועלט וואס איז מלא פון ריבוי עניינים, רשות הרבים טורא דפרודא, יא, ריבוי התחלקות, אין דעותיהם שוות, אז ס'איז דא צוויי מענטשן איז דא א ריבוי דעות. און על דרך זה די גאנצע וועלט איז מחולק אויף ריבוי עניינים ריבוי נבראים התחלקות גדולה, דער אייבישטער איז דאך השם אחד ושמו אחד ער איז יחיד ומיוחד, איז בשעת א איד טרעפט זיך מיט א צווייטן אידן זאגט איין איד צום צווייטן שלום עליכם, שלום, דער ענין פון אחדות, דער ענין פון שלום עליכם, ער איז ממשיך שלום אין דעם ריבוי, א איד האט דאך אמונה, א איד האט דאך א נשמה, א איד האט דאך דעם אייבערשטן מיט זיך, חלק אלוקה ממעל ממש, דער יחיד, דער אחד, דער מיוחד, דער אייבישטער אליין, איז בשעת א איד טרעפט זיך מיט א צווייטן אידן זאגט ער אים שלום עליכם, אט דער שלום און די אמונה, דער אייבערשטער עליכם אין דעם ריבוי, פארוואס זאגט מען עליכם לשון רבים? דא כמה ביאורים אין דעם, אבער אין דעם ענין וואס מ'רעדט איצטער איז דאס דער ווארט אז ער איז ממשיך דעם יחיד אין דעם רבים, ער איז ממשיך דעם אייבערשטן אין דעם אין אין דעותיהם שוות אין דעם רבים. וואס ענטפערט דער צווייטער איד צו אים, דער צווייטער איד וואס ער קומט מלמטה למעלה, ער קומט פון דעם רבים, און ער זאגט אים, ער איז מוסיף אויף דעם וואס דער ערשטער זאגט, עליכם שלום, אז פון דעם עליכם, פון דעם ריבוי, דארף מען מאכן א אחד. דאס הייסט אז ס'איז דא צוויי אופנים, ס'איז דא א אופן, ווי דאס איז, מען הייבט אן פון די אמונה, מען הייבט אן גלייך פון דעם אייבערשטן, פון דעם יחיד ומיוחד, פון דעם שלום, און דעם דעם יחיד איז מען ממשיך דא למטה, מען טראגט עס אראפ אין מקום הרבים, אין רשות הרבים. לאידך גיסא, איז פאראן א צווייטער אופן, אז מען הייבט אן פון וועלט, פון דעם רבים, און פון דעם רבים, פון די וועלט, איז מען מייחד און מען הייבט עס אויף, און מען מאכט פון דעם א אחד, מען מאכט פון דעם געטליכקייט. און דאס איז דער ווארט פון שלום עליכם, עליכם שלום, ס'איז מדויק, וואס דער איין איד קומט צום צווייטן ברענגט ער אים גלייך די אמונה, דעם שלום צו דעם עליכם, ער ברענגט דעם אייבערשטן אין דעם רבים, און דער צווייטער איד ענטפערט אים אז מען דארף פון דעם רבים אויפהייבן און מאכן פון דעם רבים א יחיד. און ווי דער רבי ריי"צ האט אמאל געזאגט אין א שיחה אז דער ענין פון שלום עליכם עליכם שלום, אט דאס איז דער הייליגער אויפטו פון דעם בעל שם טוב וואס ער האט וואס ער האט אויפגעטאן דעם ענין אז דער ענין פון אחדות הוי', אז גאט ברוך הוא איז אלץ און אלץ איז גאט ברוך הוא ס'הייסט אז אלוקות געטליכקייט איז דאס איז אלץ דאס איז שלום עליכם געטליכקייט שלום שלום שמו של הקדוש ברוך הוא עליכם אריינברענגען דעם אייבערשטן אין דעם עליכם אין אלץ און דערנאך איז דא וואס אלץ מאכן פון וועלט פון דעם רבים מאכן פון דעם א יחיד זאל ווערן אלץ איז גאט ברוך הוא און דאס איז צוויי אופני ייחוד, און די צוויי אופני ייחוד דאס איז די חילוק ווי ס'איז געווען אינעם אופן אמירת חסידות, דעם אופן הגילוי פונעם אלטן רעבן ביחס צו דעם אופן אמירת חסידות פון דעם מיטעלער רעבן. ווארום ווי מ'האט געזאגט פריער, דער אלטער רבי האט מגלה געווען חכמה, חכמה איז א גילוי אור וואס קומט מלמעלה למטה, חכמה איז די אמונה פשוטה, די אמונה בהירה וואס לייכט און קומט אראפ דא למטה, און דאס קומט באופן פון ברק המבריק, דאס איז דער שלום עליכם, דאס איז ווי דער אלוקות, די אמונה פשוטה, לייכט אריין אין א נשמה פון א אידן, און דערפאר דארטן דארף מען נישט האבן קיין ריבוי הסברים וביאורים, דאס איז דער ענין פון חכמה, דאס איז א גילוי אור וואס קומט מלמעלה למטה, מה שאין כן דער ענין הבינה, בינה איז פונקט פארקערט ווי חכמה, בינה איז אז דער מענטש נעמט אט די נקודה וואס ער האט באקומען,

און דאס איז וואס יעקב אבינו האט געבעטן אין ושבתי בשלום אל בית אבי ער האט געבעטן אז דער שלום זאל זיין נישט נאר א שלום מלמעלה למטה אז דער שלום איז מלמעלה למטה איז דאס א עניין וואס די אמונה לייכט איז דאס טאקע א הויכער עניין און גאר א הויכער עניין אבער דאס איז אלץ וואס קומט מצד דער מתנה מלמעלה ס'איז דא דער כח עליון א טיפער עניין בשעת דווקא מלמטה למעלה בשעת אז פון דעם רבים פון דעם עליכם ווי לייכט דאס אריין אין דעם שלום הייבט מען דאס אויף, דער מלמטה למעלה, אט דאס איז אסאך א טיפערער עמק אין דעם שלום, און דאס איז וואס דער ענין פון דעם מיטעלער רעבן וואס ער האט אויפגעטון דעם פדה בשלום דורך כח הבינה מלמטה למעלה, און דאס איז וואס מ'איז וואס מ'בעט, און דאס איז וואס מ'זאגט אז פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, אז אין דעם טאג פון דעם מיטעלער רעבן, יא, אין דעם טאג פון דעם אלטער רעבן, די ימי הגאולה, זאל מען טאקע זוכה זיין בקרוב בימינו אמן זאל זיין דער ושבתי בשלום אל בית אבי, אז דורך דעם לימוד פון פנימיות התורה, וואס פנימיות התורה איז דאך דער אמת'ער ענין פון שלום, תורה בכלל איז דאך ניתנה לעשות שלום בעולם, בפרט פנימיות התורה וואס לית תמן לא מחלוקת לא רמינהו, דארטן לייכט בגלוי אחדות השם, לייכט בגלוי דער שלום שלמעלה דער אייבישטער, לייכט אין די תורה, איז דורך די התעסקות אין פנימיות התורה, סיי אין דעם אופן ווי דאס איז פון דעם פון דעם אלטן רבינ'ס תורה אין דעם אופן פון מלמעלה למטה, סיי אין דעם אופן פון דעם מיטעלער רבי מלמטה למעלה כח הבינה, זאל מען ממשיך זיין אלוקות דא למטה און מען זאל זוכה זיין בקרוב בימינו אמן צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און דעמאלט וועט מען זוכה זיין צו הערן דעם מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, תורתו של משיח מפיו של משיח אמן כן יהי רצון.